שטייט דאך אין די טעג פארבונדן מיט כ"ד טבת וואס איז דעם יארצייט פון דעם אלטן רעבן. נאר אנהייבן מיט א סיפור בנוגע דעם אלטן רעבן איז דאך ידוע אז איינער פון די נענסטע ידידים חברים פון דעם אלטן רעבן דאס איז געווען ר' לוי יצחק בארדיטשובער הייליגער בארדיטשובער. זיי האבן ביידע געלערנט ביי דעם מעזריטשער מגיד, געווען תלמידים אין די זעלבע צייט זיי זענען געווען ביים ביים ביים מזריטשער מגיד, דער הייליגער בארדיטשעווער איז געווען מיט עטליכע יאר עלטער פון דעם אלטן רב, און זענען געווען צוזאמען, און שפעטער זענען זיי געווען ממש רעים אהובים ידידים, וואס האבן זיך געהאלטן צוזאמען זייער שטארק, און ס'איז פאראן כמה וכמה סיפורים וואס חסידים דערציילן אין דעם קשר וואס איז געווען צווישן דעם אלטן רעבן מיט דעם הייליגן בארדיטשעווער, ביז אז מיר ווייסן אויכעט אז ס'איז געווען צווישן זיי קשרי נישואים, ס'איז געווען כמה וכמה חתונות פון די אייניקלעך פון דעם אלטן רעבן, אייניקלעך פון בארדיטשעווער, עטלעכע פון זיי זענען זיי די ביידע צדיקים געווען צוזאמען דארטן, דער בארדיטשעווער צוזאמען מיטן אלטן רעבן, און ס'איז דא כמה וכמה סיפורים וואס מ'דערציילט ביי חסידים. ס'איז דא אויכעט א באוואוסטער בריוו. וואס ידוע וואס דער וואס איז געווען א זמן פון א מחלוקת וואס איז פארגעקומען בנוגע צו די צדיקים אין ארץ ישראל וואס איז געווען א עניין פון לשון הרע וואס מ'האט דעמאלט גערעדט און ס'איז געווען כמה וכמה טענות כביכול אויף דעם אלטן רעבן און אויף אויף דעם אופן ווי אזוי ער איז ער לערנט חסידות און ער איז מסביר חסידות חסידות חבד ס'איז געווען כמה וכמה ענייני טענות איז ידוע אז דעמאלט האט דער בארדיטשובער געשריבן א בריוו צו די צדיקים תלמידי המגיד וואס זענען געווען אין ארץ ישראל און דארטן זעט מען יא די אותיות ווי ער שרייבט דער גודל היקר והפלאה און די חיבה וואס דער מעזריטשער מגיד האט געהאט צו דעם אלטן רעבן יא ווי ער שרייבט דארטן אין דעם בריוו אז אז אז מ'האט געזען בגלוי אז דער מעזריטשער מגיד האט געהאט א ספעציעלע חביבות א ספעציעלע יקר צו דעם אלטן רעבן, ביז ס'איז ידוע דער פתגם וואס דער פריערדיגער רבי ברענגט עס אין זיינע שיחות אז דער בארדיטשעווער האט געזאגט אז מיר האבן אלע געגעסן פון דעם זעלבן טעלער, דאס הייסט ער האט גערעדט וועגן די חברים תלמידי המגיד

אז בשעת דער אלטער רבי האט געשיקט דרוקן דעם תניא איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי האט געשיקט דרוקן דעם תניא האט ער עס געשיקט צו כמה פון די תלמידי המגיד בכלל ווייסן מיר די צוויי תלמידי המגיד וואס האבן געוואוינט אין אניפאלי רב זושע ר' זושא אניפאלער און ר' יודא לייב הכהן, ס'איז געווען צוויי צדיקים תלמידי המגיד, וואס זיי האבן געוואוינט אין אניפאלי, אניפאלי איז געווען די שטאט וואס דארטן איז עד היום הזה מנוחת כבודו, דארטן איז דער ציון דער אוהל פון דעם מעזריטשער מגיד, און דארטן האבן געלעבט אט די צוויי תלמידי המגיד, און צו זיי האט דער אלטער רבי געבעטן די הסכמות, וואס עד היום הזה איז דא די הסכמה פון ר' זושא אניפאלער און פון ר' יודא לייב הכהן איז דאס איז זייערע הסכמות אויפן אויפן תניא. אבער ס'איז דא א סיפור וואס דער רבי האט עס דערציילט יעמאלט אינעם פארברענגען, אז ס'איז געקומען צו גיין דער תניא צו דעם הייליגן בארדיטשובער, יא, און ער האט געזעסן א גאנצע נאכט און ער האט געהארעוועט אויפן תניא, ווי ס'איז דא די פרטי הסיפורים, און דער בארדיטשובער האט זיך האט זיך אנגערופן און ער האט געזאגט, יא, אז ס'איז א גרויסע פלא, ווי האט ער אריינגעשטעלט דער מחבר האט גערעדט וועגן דעם אלטן רעבן ס'איז א פלא ווי האט דער מחבר אריינגעשטעלט אט אזא גרעסן גאט אין אזא קליינעם ספר יא דאס איז געווען זיין ביטוי וואס ער האט זיך אויסגעדריקט פון די גרעסע התפעלות פון די גרעסע שמחה פון דעם פון דעם פון די התלהבות פון דעם תוכן פון דעם ספר ווי האט ער אריינגעשטעלט אט אזא גרעסן גאט אין אט אזא קליינעם ספר וואס איז ידוע ביי חסידים אז ביים בארדיטשובער איז דער ספר התניא געלעגן אויפן טיש כל ימיו, ס'איז דא כמה וכמה סיפורים בנוגע דעם ענין. איז בנוגע אט דער ענין האט דער רבי אמאל גערעדט ביי א פארברענגען, א פארברענגען פון כ"ד טבת האט דער רבי געפרעגט וואס איז טאקע דער פשט אין אט דעם פתגם. ס'איז דאך זעלבסט פארשטאנדיג אז דער הייליגער בארדיטשובער האט זיך נישט געשפילט מיט ווערטלעך, ס'איז נישט א ווארט פון מליצה. א גרעסער ס'שפילט עס איז די לשון נופל על לשון. אזא גרעסער גאט אין א קליינער ספר. תניא איז א קליינער ספר. דער גאט איז א גרעסער גאט. ווי האט מען אריינגעשטעלט אט אזא גרעסען אייבערשטן אין אזא קליין ספר? מען רעדט וועגן צדיקים, צדיקים אמיתיים, גדולי ישראל, איז שווער צו זאגן אז זיי האבן געזאגט א ווארט נאר כדי צו זאגן א עניין של בדיחותא. ס'איז נישט שייך צו זאגן, כמובן וגם פשוט. ס'איז זיכער אז ס'איז פאראן אין אט א דעם ווארט איז דא אין דעם א עומק לפנים מעומק. און דא האט דער רבי געזאגט זייער א געשמאקן ביאור. און בהקדם נאך א נקודה. בנוגע דעם ענין פון כ"ד טבת. די הסתלקות פון דעם אלטן רעבן איז געווען מוצאי שבת קודש פרשת שמות כ"ד טבת. כידוע, דער אלטער רבי איז אוועק מוצאי שבת. ווי דער רבי האט שוין אמאל גערעדט ביי א פארברענגען אויף דעם, זייער א אינטערעסאנטע שיחה, און געגעבן צו פארשטיין, וואס לכאורה איז דא א פשוטע שאלה, אז מען רעדט בנוגע מוצאי שבת, איז דאך ידוע וואס די גמרא זאגט אין מסכת כתובות, אז המת בערב שבת סימן יפה לו. ער גייט אריין גלייך אן א משפט ער גייט אריין גלייך אין גן עדן וואס זאל ער נישט זיין די סיבה און א מת במוצאי שבת איז דאס נישט פון די גוטע סימנים און דאס זאגט מען ביים אלטן רבי'ן אז זיין הסתלקות איז געווען מוצאי שבת און אדרבה לכאורה ווען צמח צדק האט געוואלט ארויסברענגען האט ער געקענט שרייבן אויכעט אור ליום ראשון דווקא מדגיש זיין אז ס'איז געווען מוצאי שבת בשעת אויף מוצאי שבת זאגט די גמרא אז ס'איז נישט קיין סימן יפה דער רבי געזאגט א געשמאקען ביאור אז וואס איז דער עניין וואס מען זאגט ביי א צדיק בכלל אז דווקא מת בערב שבת ווייל ער גייט אריין גלייך אין גן עדן אזוי נעמט ער עס איז מוצאי שבת הייבט זיך ערשט אן די וואך דארף ער דורכגיין א גאנצע פראצעדור א גאנצע סדר מיט גאנצע עניינים יא און ביז ער קומט אן צו זיין פלאץ און זיין מנוחה עס איז ערב שבת איז גלייך ווערט נתברר מקומו בגן עדן ער גייט גלייך אריין דאס איז בנוגע צדיק סתם בשעת מען רעדט אבער וועגן א נשיא בישראל א מנהיג ישראל א רועה ישראל א איד וואס זיין גאנצע לעבן האט ער נישט געטראכט וועגן זיך א איד וואס האט זיך איבערגעגעבן בלבו בנפשו בנשמתו איז פאר יעדער אידן פון כלל ישראל און דאס איז געווען כל ענינו איז בשעת עס רעדט זיך וועגן אזא מין אידן וואס האט זיך מוסר נפש פאר כלל ישראל, איז ביי אים איז פונקט פארקערט, ביי אים ער יאגט זיך נישט לויפן אין גן עדן, גן עדן איז דא צייט, די ערשטע זאך דארף ער זען מסדר זיין און מאכן זיכער וואס וועט זיין מיט צאן מרעיתו, בשעת די נשמה זיינע איז עולה געווען למעלה, האט ער געלאזט רחמנא ליצלן צאן מרעיתו, האט ער זיי געלאזט, ווי יתומימלעך, איז די ערשטע זאך וויל ער מאכן זיכער אז ער בלייבט מיט זיי, און ער פארנעמט זיך מיט זיי, און ער איז עמו אנכי בצרה, און ער זעט אז זיי זאלן האבן כל הצרכים שלהם, און ערשט דערנאך וועט ער מברר זיין מקומו בגן עדן. און דאס איז דער דיוק וואס דער צמח צדק שרייבט בנוגע דעם זיידן זיינעם, אז ביי אים איז געווען דווקא מוצאי שבת. דאס איז א ווארט. דערנאך האט דער רבי זיך געשטעלט אויף דעם וואס מען זאגט מוצאי שבת קודש פרשת שמות. דער צמח צדק האט דאך געקענט שרייבן אז דאס איז געווען אור לפרשת וארא. האט ער געשריבן דווקא מוצאי שבת קודש פרשת שמות. טאקע די הסתלקות פון דעם אלטן רבי'ן איז געווען פאר חצות, דער צמח צדק שרייבט חצות שעה יוד אלף, דאס הייסט אז ס'איז געווען צען דרייסיג, האלב עלף, ס'איז פאר חצות, און על פי הלכה פאר חצות האט א שייכות צו שבת, מצד די כל מיני דינים פון תחנון, מלוה מלכה, כידוע אז ביז חצות איז נאך דא הארת השבת מער ווי נאך חצות. איז במילא פארשטאנדיג אז ער איז מדגיש אז דאס איז געווען מוצאי שבת קודש פארבונדן מיט פרשת שמות, אבער פארט וואס איז די הדגשה צו פרשת שמות? און די קשיא איז נאך שטארקער. פרשת וארא הייבט זיך שוין אן די גאולה. פרשת ואירא. הייבט זיך שוין אן א תנועה פון ליכטיגקייט. וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בקל שין ד' יוד, ושמי הוי' לא נודעתי, און איצטער וועט זיין והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, וידעתם כי אני הוי', פרשת וארא הייבט שוין אן שיינען דער אור הגאולה. ס'א געשמאקע וואך, ס'א ליכטיגע וואך. פרשת שמות אבער איז א ביטערע פרשה. פרשת שמות איז כולו גלות. אידן קומען אן אין מצרים, וימת יוסף וכל אחיו, און ס'הייבט זיך אן דער ויעבידו, און ס'הייבט זיך אן א ביטערער גלות, און דערנאך איז פאראן דער ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ביזן סוף פון די פרשה, תכבד העבודה על האנשים, ס'איז א פרשה פול מיט מיט גלות, חשך. און פונקט אט אט די פרשה איז מען מדגיש אז דאס איז געווען אז די הסתלקות פון אלטן רבי'ן איז מוצאי שבת קודש פרשת שמות. איז טאקע אזוי ווי פשטות הענינים האט דער רבי מסביר געווען אמאל אין פשטות הענינים האט דאס א שייכות צום אופן ההסתלקות פון דעם אלטן רבי'ן. ס'איז דאך ידוע אז די הסתלקות פון דעם אלטן רבי'ן איז געווען פארבונדן מיט גלות, גלות בתוך גלות. ס'איז געווען דעמאלט די מלחמה פון נאפאליאן מיט רוסלאנד. יענע תקופה וואס דער אלטער רבי האט זיך מוסר נפש געווען כדי ס'זאל זיין דער ניצחון פון רוסלאנד איבער נאפאליאן כידוע די בריוו וואס דער אלטער רבי האט געשיקט צו זיין תלמיד צום חסיד ר' משה מייזליש און ער האט אים געזאגט אז בקרוב הימים איז מחמד עיניכם וועט מען צונעמען וואס דאס איז געווען א רמז אויף זיין הסתלקות צוליב דעם וואס ער וויל אז ס'זאל זיין דער ניצחון פון פון פון פון רוסלאנד איבער נאפאליאן ווייל דאס וועט מחזק זיין אידן ברוחניות און און און און וכו' וכו' יא די אלע ענינים וואס אין כאן המקום להאריך בזה איז דאך ידוע אז דער אלטער רבי האט געדארפט אנטלויפן פון זיין שטוב נאפאליאן האט אים נאכגעיאגט און נאפאליאן האט געוואוסט אז דער אלטער רבי ארבעט אין זיינע אופנים רוחניים אויף כדי אז ער זאל פארלירן ער ארבעט פאר פאר רוסלאנד אנטקעגן אנטקעגן צרפת. נאפאליאן האט געוואוסט און ער האט געזוכט דעם אלטן רבי'ן און דער אלטער רבי האט געדארפט אנטלויפן און פון חודש אלול פון חודש אב פון חודש מנחם אב תקע"ב ביז חודש כסלו תקע"ג האט דער אלטער רבי געווען בדרכים זיך געוואלגערט און ארום געלאפן אין די קעלט אין די וועטער יא עס איז געווען א ביטערע א ביטערע מצב פון גלות בתוך גלות און דער שונא איז געווען אט אט ס'איז דא כמה וכמה סיפורים וואס דארטן פארגעקומען ניסים ונפלאות דאס איז אלץ געווען אין דעם מצב פון דעם אלטן רבי'ן אין ימיו האחרונים און ביז על פי דרך הטבע בפשטות דער אלטער רבי טאקע געווארן קראנק פון דעם זיך פארקילט און פון דעם איז געווארן דער דער דער די מחלה רחמנא ליצלן וואס פון דעם איז געווען די הסתלקות פון כ"ד טבת איז אט דער עניין איז א עניין פון גלות. איז ממילא על פי פשטות איז דער קשר פון מוצאי שבת קודש פרשת שמות, די אלטע רבי'ס הסתלקות איז געווען אין א מצב פון גלות. אבער כמובן, בשעת מען רעדט וועגן א רבי א נשיא, און א נשיא פון חסידות, איז כמובן אז דער עניין איז אסאך מער, די פנימיות הענינים אסאך טיפער. און דא האט דער רבי ארומגערעדט דעם ווארט פון ר' לוי יצחק בארדיטשעווער. אט דא קומען מיר צוריק צו דעם ווארט וואס דער הייליגער בארדיטשעווער האט געזאגט. וואס ער האט געזאגט אז בשעת א וואס איז דער פתגם זיינער בנוגע דעם ספר התניא אז דער אלטער רבי האט אריינגעשטעלט אט אזא גרויסן גאט אין אזא קליינעם ספר וואס איז דער ווארט אין דעם איז דאך ידוע אז וואס איז געווען דער עיקר החידוש פון דעם אלטן רבי'ן און דאס איז געווען זיין אנדערשקייט ווען מ'קען זאגן פון שאר תלמידי המגיד אז אז ביי אנדערע ביי תלמידי המגיד איז געווען דער ענין פון אמונה ביי זיי איז געווען דער ענין פון צדיק באמונתו יחיה עבודה מצד אמונה עבודה מצד מצד זיין צוגעבונדן צום צדיק אמונה אין צדיק אמונה אין דעם אייבערשטן העכער פון שכל קומען צו גיין דער אלטער רבי און דער אלטער רבי האט אריין געשטעלט די תורת הבעל שם טוב האט לבושים פון פון חכמה בינה דעת דער עיקר חידוש פון בעל ש אלטן רבי'ן ווי ס'איז ידוע איז געווען אט דער עניין וואס ער האט גענומען די ענינים פון בעל שם טוב דער בעל שם טוב האט מגלה געווען ענינים פון בלי גבול עניינים פון העכערקייט, דער בעל שם טוב האט מגלה געווען אחדות השם האמיתית, האט מגלה געווען די העכסטע עניינים אין פנימיות התורה, עניינים פון פנימיות הנשמה, עניינים פון פנימיות קודשא בריך הוא, אבער ווי דער בעל שם טוב האט עס מגלה געווען, און שפעטער אין דעם מעזריטשער מגיד איז דאס געווען מער אין אן אופן העכער פון כלים, אין אן אופן פון, ווי דער לשון ווי ס'ברענגט זיך אמאל, אז ס'ברעכט עולם הזה, נישט ווי ס'איז בהתלבשות אין וועלט גופא. דער אלטער רב'ס אויפטו אין תורת החסידות איז געווען וואס ער האט גענומען די עניינים פון תורת הבעל שם טוב און ער האט עס מלביש געווען אין כוחות פנימיים אין הבנה והשגה אין שכל אין חכמה בינה דעת אז דער שכל האנושי זאל קענען פארשטיין געטליכקייט און דאס איז געווען דער עניין פון ספר התניא כידוע דער ספר התניא ווי דער לשון וואס ס'ברענגט זיך אין די שיחות פון דעם רבי'ן ריי"צ אז דער ספר התניא דאס איז דעם בעל שם טוב'ס א פעדער, דעם בעל שם טוב'ס א פען. זאת אומרת דער בעל שם טוב האט נישט געשריבן זיינע תורות, ער האט עס נאר מגלה געווען בדיבור, און דער אלטער רבי האט גענומען די גאנצע תורת הבעל שם טוב און עס אריינגעשטעלט אין אותיות, אריינגעשטעלט אין ווערטער אין די דרײַ און פֿופֿציק פרקים פון ליקוטי אמרים און די צוועלף פרקים פון שער היחוד והאמונה, וואס דארטן האט ער מלביש געווען די גאנצע תורת הבעל שם טוב אבער אין אותיות פון הבנה והשגה. אראפגעטראגן דאס אין א שפראך פון שכל, פון חכמה בינה דעת, מיט א גאנצער גיבוי, מיט א גאנצער סדר מסודר, ווי די מ'זעט אין תניא, אז דער סדר ווי די די ווי אלע עניינים, דער אלטער רבי טראגט עס אראפ אין הבנה והשגה, מיט הסברים, מיט משלים, מיט דוגמאות, אין אן אופן וואס דער שכל פון א מענטשן קען זיך פארבינדן מיט די אלע עניינים. וואס דאס איז דער ענין פון אזא גרויסער גאט. דער גאָט וואָס דער בעל שם טוב האָט מגלה געווען, אַ גרויסער גאָט, דעם בלי-גבול פון געטלעכקייט, די רייכקייט פון געטלעכקייט, דעם אין-סוף פון אַ אידן, פון אַ נשמה, פון דעם אייבערשטן, פון תורה, אָבער דאָס גופא, אַריינשטעל דאָס אין אַ קליין ספֿרל, אַריינשטעל דאָס אין די מדידות והגבלות פון שכל. פאַרוואָס? ווייל דאָס איז דער גאַנצער ענין פון אחדות השם האמיתית. אז דער מענטש זאל ווערן א כלי צו געטליכקייט. דאס וואס דער אלטער רבי האט געוואלט איז אז אלוקות, געטליכקייט, דער אין סוף, דער בלי גבול פון געטליכקייט זאל דורכנעמען און אראפקומען אין גדרי המציאות, אין עולם הזה הגשמי, אין שכל אנושי, אין דעם גלות בתוך גלות, אין די מציאות פון וועלט, ווי וועלט שטייט אין איר מדידות והגבלות, אין דעם זאל לייכטן דער בלי גבול פון דעם אייבערשטן, עס זאל זיך הערן אין יעדער פרט פון וועלט דעם אין עוד מלבדו. ס'איז דא א אופן עבודה וואס מען אנטלויפט פון וועלט. אופן עבודה וואס א מענטש ברעכט עולם הזה, ער שטייט העכער פון וועלט, נישט שטאק אין וועלט, און ס'איז געווען אזעלכע פון תלמידי הבעל שם טוב וואס האבן געהאלטן אונטער די שיטה, זיי האבן גענומען פון תורת החסידות אטא דעם ענין. אמונה, אן שכל, ארויסגיין פון די הגבלות, שטאק אין וועלט, מען איז מבטל די וועלט און מען האט זיך געפירט מיט אט דער הנהגה. כידוע ווי ס'ברענגט זיך אין די שיחה אז ס'איז געווען די חסידים וואס מ'האט זיי גערופן די טאלקער חסידים, אזוי האט מען זיי גערופן יעמאלט. וואס הייסט טאלק? דאס איז געווען חסידים וואס זיי האבן פלעגן מאכן קוליעס אין די גאסן און טון כל מיני פעולות אויף מבטל זיין עולם הזה, זיך נישט רעכענען מיט וועלט. און דער בעל אלטער רבי האט אויף דעם געזאגט אז דאס איז נישט דער דרך. טאלק איז קיין טאלק נישט, דאס איז געווען דער טייטש האט געהייסן, אז דאס איז נישט קיין תכלית, נישט דאס האט דער בעל שם טוב געמיינט. די כוונה איז אז חסידות דארף אראפקומען דווקא אין וועלט, אין די מציאות, אין עולם, אין שכל, אין טבע, אז דארטן זאל זיך הערן דער אמת פון אין עוד מלבדו. און דאס איז דער פשט, אזא גרויסער אייבישטער אין אזא קליינע וועלט, אין אזא קליינעם ספר. און דער ענין איז פארבונדען דווקא מיט פרשת שמות, און דאס האט דער רבי מסביר געווען. און דאס איז דער חידוש. דווקא אין פרשת שמות. וואס שמות איז א ענין פון מדידה והגבלה. מצרים, מיצרים וגבולים. יא, הבאים מצרימה. דער גרעסטער מיצר וגבול ביים מענטשן, דאס איז דער שכל זיינער. הגבלה פון שכל, פארשטיין, בכלל פארשטאנד איז דאס איז א העלם והסתר. פארשטאנד, קאלטבלוטיג, יעדער זאך דארף ער וויסן און פארשטיין. שכל, ווי דער אלטער רבי אליין האט געזאגט. א שכל נישטא קיין קעלטערע זאך ווי שכל, שכל איז א מת מצד עצמו, א קאלטע זאך, אבער דאס גופא האט די אלטער רבי מחדש געווען, אריין געברענגט דעם גרויסן אייבערשטן אין אט א דעם קליינעם ספר'ל, און על דרך זה אריין געשטעלט אין דעם מצרים זאל זיך הערן דער אין עוד מלבדו, זאל זיך הערן דער אמת פון געטליכקייט, און דאס איז דער דיוק האט דער רבי געזאגט אז די הסתלקות פון אלטן רעבן איז געווען מוצאי שבת קודש פרשת שמות, נישט סתם פרשת שמות, מוצאי שבת קודש פרשת שמות. דאס הייסט בשעת דו גייסט ארויס פון פרשת שמות. ס'איז דא א פרשת שמות, ס'איז דא א גלות, ס'איז דא א וועלט, ס'איז דא מדידה והגבלות, ס'איז דא שכל, ס'איז דא מציאות, ס'איז דא די הגבלות אין עולם הזה, און דארטן גופא קומט צו גיין א איד ומשה היה רועה און באלייכט דעם גלות, און ער ברענגט אריין געטליכקייט אין די מציאות, און דאס איז דער מוצאי שבת קודש, אויף קענען ארויסגיין פון דעם גלות, אין וועלט, אבער אין וועלט זאל זיך הערן א העכערקייט, זאל זיך הערן דער אמת השם לעולם, וואס דאס איז דער אמת השם לעולם, דער אמת פון געטליכקייט, אבער לעולם, אין וועלט, זאל זיך הערן די רייכקייט, דעם אמת'קייט, דעם בלי גבול פון דעם אייבערשטן, וואס דאס איז די תורה הידועה וואס דער אלטער רבי האט זיך געקאכט אין דעם, ס'ברענגט זיך אין חסידות כמה וכמה פעמים אז דער אלטער רבי האט געזאגט, ישראל גוי אחד בארץ, דעם אייבערשטנ'ס תפילין. וואס שטייט אינעם אייבערשטנ'ס תפילין? תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, ישראל גוי אחד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. האט דער אלטער רבי געטייטשט, וואס איז א, וואס איז א איד? א איד איז דער גוי אחד, ער ברענגט אריין דעם אחדות בארץ. אין וועלט זאל שיינען דער אמת הוויה לעולם. און דאס איז דער ענין פון כ"ד טבת, דער ענין פון דעם אלטן רעבן, ווי דער רבי האט אסאך מאל פלעגט איבערזאגן דעם ווארט אז דער נאמען שניאור זלמן, יא וואס דער בארדיטשעווער האט עס געזאגט אויפן אלטן רעבן ס'דא א בריוו יא וואס ער שרייבט דער עניין פון זלמן אותיות לזמן שני אור דאס איז דער גילוי התורה פון דעם אלשער אלטן רעבן אור הנגלה אור החסידות תניא שולחן ערוך דער אלטער רבי האט מגלה געווען שני אור אבער זלמן איז דאס אותיות לזמן שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה לזמן אותיות זלמן דאס איז דער ענין פון מדידה והגבלה אין זמן אט דאס איז דער עיקר אויפטו פון חסידות חבד אין זמן אין מקום אין שכל אין וועלט אין גלות אט דארטן זאל זיך הערן דער אמת הוויה לעולם און אט דאס איז די אמת'ע הכנה אז בשעת ס'קומט צו כ"ד טבת און מיר זיך אריינווארפן אין טאקע לימוד החסידות ווי דער אלטער רבי האט אונז אויסגעלערנט, לערנען חסידות אין אן אופן אז אונזער שכל זאל אינגאנצן ווערן פארנומען מיט געטליכקייט, דאס דורך אז דער גרויסער גאט זאל אראפקומען אינעם קליינעם ספר, אינעם קליינעם קעפעלע פון אטא דעם און דעם מענטשן, און אטא דעם ווערט מען א כלי צו אלוקות און מיט דעם גרייט מען זיך צו צו עס זאל טאקע זיין די כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אז מען זאל אנקומען צו די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.